לזכות ר' משה יהודה לייב בן דבורה שיחיה כטג ויום הולדת שלו כ' שבט. אחת השיחות דהתוועדות שמחת בית השואבה תשט"ז און אט דאס איז אויכעט וואס מען זאגט נאך אויף שמחת בית השואבה, אז די וואסער האטן זיך גענומען פון מי השילוח, פון מעיין פון שילוח. איז געווען אמאל א סברה אז דא איז נוגע כמות איז במילא צוה המלך והרחיבוהו, אז מ'האט געוואלט אז זאל גיין מערער וואסער האט מען געהייסן האט מען גע צוה המלך און מ'האט געמאכט גרעסער דעם ארט פון וואנעט די וואסער גייט גרעסער דעם מקום גשמי איז ניט נאר אז ס'ניט געווארן מערער פארקערט איז געווארן ווייניגער. ביז וואנעט אז מ'האט עס צוריק אוועקגעשטעלט על עמדו אז דאס זאל זיין ווי דער אייבישטער האט דאס באשאפן. ווארום ס'קאן זיך זיין אז א א איד וואס האט צו טאן מיט תורה און איז פארבונדן מיט תורה, וואס דעמאלט איז דאך על פי תורה און על פי דין האט מען עם אוועקגעגעבן שליטה על כל המציאות ווי מ'האט פריער געזאגט, ווי דער רמב"ם, ווי דער ירושלמי טייטשט דער לקל גומר עלי אז דער פסק בית דין איז משנה הטבע, קען ער זיך מיינען אז אויב אזוי איז דאס כחי ועוצם ידי, במילא קען ער אזוי אויכעט טאן אין תורה כאדם העושה בתוך שלו, און פארגעסן חס ושלום אויף נותן התורה, און פארוואס ווארום ער איז דאך כחו אין שכל איז גדול ביותר במילא קאן זיך זיין אז זאל זיין והרחיבוהו, אז וואס זאל ער זיך מצמצם זיין אין די דרכים און אין די עניינים און אין די אופנים ווי ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן פון נותן התורה וויבאלד אז מ'האט עס אפגעגעבן לשכלו אז לא בשמים היא

אבער ער דערגרייכט מיט זיינע אמאל פלעגט מען זאגן מיט זיינע לאפטשעס, לאפטשעס איז געווען א מין סארט שיך אין רוסלאנד וואס ס'פלעגן טראגן פשוטע פויערים, איז אחוץ דערויף אז דאס איז געווען נעלים וואס איז א לבוש אויפן רעגל, איז דאס אויך געווען נאר דער לבוש פון אן עני ביותר און דעם לבוש מיט וועלכן מ'איז געגאנגען אין בלאטע בכל מקום וואס מ'האט געזשאלעוועט די נעלים וואס זענען אביסעלע טייערער. איז אויב מען קריכט מיט אייגענע עניינים אין דעם מקור פון דעם מעיין וואס און דארטן וויל מען אפילו אויב ער רעכנט אז כוונתו איז אויף מרחיב זיין ניט אויף מקצר זיין איז אט דעמאלט איז ניט נאר אז ס'גייט ניט מערער וואסער און ניט נאר אז ס'גייט ניט לכל הפחות ווי ביז איצטער נאר פארקערט ס'ווערט נאך ווייניגער וואסער און ס'איז ווארום ניט דאס איז דער דרך מיט וועלכן מען קען זיך פארבינדן אין די דביקות בהשם אלוקיכם מיט דעם נותן התורה, וואס דעמאלט איז ער מקבל תורה מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, איז ניתן למשה מסיני, איז דאך ידוע וואס שטייט אין ספרים דער דקדוק וואס ס'שטייט אומעטום דער לשון סיני, א משה קיבל תורה מסיני, הלכה למשה מסיני, וואס איז דא נוגע דער ווארט סיני געדארפט שטיין הלכה למשה פון מתן תורה צי הלכה צי קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, וואס איז דא דער ענין פון סיני? איז שטייט דער דיוק אויף דעם אז ער האט זיך אפגעלערנט, ווי אזוי איז געווען זיין קבלת התורה וואס ער האט דאס אפגעלערנט פון סיני, אָט דאָס, װאָס הר סיני האָט זוכה געװען, אַז מע זאָל אױף אים געבן תורה, איז דאָס ניט דערפֿאַר, װאָס ער איז גבוה מכל טוריא, נאָר פֿאַרקערט דערפֿאַר, װאָס ער איז מכיך מכל טוריא. און ניט, װאָס ער איז געװען אַ קלײנע באַרג, דערפֿאַר װאָס מצד עצמו האָט ער ניט געהאַט קײן מעלות, פֿאַר װאָס צו זײַן אַ גרױסער באַרג, שטײט אין מדרש תנחומא, אַז הר סיני האָט זיך אָפּגעריסן אַ שטיקל פֿון הר המוריה, וואס דאס איז געווען דער מקום שיבנה בית המקדש און וואו ס'איז געווען די מסירת נפש פון אברהמ'ן מיט יצחק'ן, און אף על פי כן איז ער געבליבן ביי זיך אין דער עניוות פון מכיך מכל טוריא אט מכל טוריא אפילו פון תבור און כרמל ווי ער רעכנט אויס די הרים גבנונים, און דערפאר האט ער זוכה געווען אויף מקבל זיין אז אף אים זאל געגעבן ווארן.

און וועט מכוון זיין אויב ער וועט געדענקען אז דאס איז געגעבן געווארן למשה מסיני מיט אט די אלע עניינים וואס איז דארט געווען דער הקדמת נעשה לנשמע און דער ענין פון מכיך מכל טוריא בשעת ער רוקט זיך ניט מיטן הרחיבוהו אין דעם מקור פון דעם מעיין איז אט אט דעמאלט גיט מען אים אז אפילו די מי השילח ההולכים לאט לאט

על ידי סייעתא דשמיא איז אין מיעוט זמן האט מען א ריבוי השגה והבנה, און טאמער חס ושלום פעלט דער ענין סייעתא דשמיא, קאן זיין דער נסים אט דאס אויף וואס מען בעט אז לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה מ'איז מוליד אן ענין אין תורה און דערנאך איז דאס לבהלה,

מיט די אָט די אַלע ענינים, װאָס לולא זאת האָבן זײ ניט אין זיך קײן חיות און אלוקות. און אָט דאָס איז די הוראָה נוספת פֿון בית-השואבה ושמחתה, אַז מע האָט ניט װאָס נתפּעל צו װערן פֿאַר כּמות, נוגע איז נוגע, אַז מע זאָל זיך פֿאַרבינדן מיטן מקור און מע זאָל אַהינצו ניט אַרײַנטראָגן אײגענע כּװנות, על דרך ווי דער רבי האט דערציילט פון צמח צדק און פון נאך רביים אז בשעת איינער אריינגעגאנגען און האט געזאגט אז ער האט געלערנט דעם ענין מיט דעם ענין האט דערנאך דער צמח צדק איהם געפרעגט דו דערציילסט אלץ וואס דו האסט געלערנט וואס האט אבער תורה דיר אויסגעלערנט? די תכלית פון תורה איז אז זי זאל אויסלערנען דעם מענטשן ביז וואנעט אז מען זאל קענען אויף איהם זאגן

וואס איז בשווה וואס איז אין כמות, פון א כמות וואס איז בשווה לו, נאר פון א כמות וואס איז שלא בערך מערער, שלא בערך מערער און גרעסער ווי די כמות פון די תבלין, און אט דאס אויך איז די פעולה פון תורה אלס תבלין אז זי מהפך את כל התבשיל אז דאס ווערט א תבשיל נעים אין די אופנים ווי ער זאגט אין תניא וגם רשע ליום רעה,